דארף עס זיין עמוד א'. אין די פרשה שטייט ואברהם דער מאמר דער אלטער רבי זאגט אין דעם קעפל פון דער מאמר שייך לפסוק ואברהם זקן בא בימים במפורש דער אלטער רבי איז מבאר נאר די ווערטער בא בימים נישט די ווערטער ואברהם זקן אבער דער ביאור פון דער אלטער רבי האט א ביאור אויף דעם מאמר וואס דאס איז ממש דעם אלטער רבינ'ס לשון, דעם נעקסטן פעידזש איז א ביאור אויף דעם מאמר, דארטן רעדט ער אויכעט דעם ואברהם זקן. אקעי. איז ער וועט מבאר זיין וואס איז די פשט ואברהם זקן בא בימים, וואס איז די ווארט פון בא בימים. להבין ענין מה שאמרו רז"ל, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. די משנה זאגט אז יפה שעה אחת איין איין שעה אין עולם הזה טון תשובה ומעשים טובים איז נאך מער פון גאנץ חיי עולם הבא גאנץ גן עדן גאנץ עולם הבא ווי דער ווי דער רשי טייטשט ווי ווי ווי ווי די מפרשים דארטן טייטשן וואס איז דער פשט יפה שעה אחת יא יפה מיינט לאו דווקא יפה מיינט נישט שיין יפה מיינט אין הלכה אויכעט נוצליך ס'מער תועלת מער מער מער תועלת מער ס'איז מער נוצליך דאס איז די ווארט יפה יפה לאו דווקא מיינט שיין ס'דא אנדערע דוגמאות וואס יפה אין הלכה מיינט נישט שיין דווקא ס'מיינט ס'איז מער נוצליך ס'איז מער תועלת איז ס'איז מער נוצליך איין שעה אין עולם הזה טון תשובה ומעשים טובים ווי די גאנצע לעבן פון עולם הבא ווייל אין עולם הבא יעמאלט איז נאר דער עולם הגמול יעמאלט קריגט מען דעם שכר אויף אלץ וואס מ'האט געטון אין עולם הזה בשעת א מענטש קומט צו עולם הבא קען ער דארט נישט קען ער גארנישט נישט טון, ער קען נישט, וואס ער האט דערטון דא אין דער וועלט האט ער דערטון, בשעת ס'קומט, בשעת ס'קומט צו עולם הבא קען א מענטש גארנישט נישט נישט אויפטון, ווי ער קומט אן לאחר די אלע זאכן וואס ער האט געטון בשעת בשעת אין עולם הזה, מיט דעם האט ער, די אלע נכסים וואס א מענטש קלייבט זיך בשעת ער איז דא אויף דער וועלט, מיט דעם מיט דעם בלייבט עס, מער אין עולם הזה אין עולם הבא איז נישטא דער גאנצער ענין פון עבודה און ס'זאל צוקומען נאך מעשים טובים, אלץ דארף מען טון דא אין דער וועלט, איז יפה שעה אחת ס'מער תועלת פאר'ן מענטשן, מער נוצליך פאר אים. ער ווי מ'זאגט ער הי געינס מאר, דאס עס עס קומט צו ביי אים אסאך מער אין עולם הזה ווי אין עולם הבא, ווייל אין עולם הבא קען א מענטש קען נישט וואקסן אין עולם הבא, אוודאי וואקסט ער אין זיין מדריגה פון השגה אבער אין זיינע מעשים טובים זיין מדריגה וואקסט ער נישט, ווי ער קומט אן איז אזוי לפי ערך זה וועט זיין זיין גאנצע זיין גאנצע סדר העלייה. און אלע און אלע עליות אין עולם הבא וועט עס אלץ זיין ווי ער זיך ווי ער איז צוגעקומען צו עולם הבא צום ערשטן מאל שינויים וועט נישט זיין ס'איז נישטא קיין תשובה ס'איז נישטא קיין נייע מעשים טובים וואס זאלן אים וואס זאלן אים ארויסהעלפן משא"כ אין עולם אין עולם הזה קען א מענטש יא אלעמאל וואקסן יעדער מעשה וואס ער טוט וואקסט ער נאך מער און וואקסט נאך מער און דאס איז דער יפה שעה אחת בפשטות ס'איז מער נוץ רשי זאגט ס'איז מער צורך ס'איז מער ס'איז מער נעסעסערי פאר א מענטשן, ס'איז מער נעסעסערי עולם הזה ווי עולם הבא. אה, אבער די אלטע רבי טייטשט די יפה, טייטשט די אלטע רבי יפה שיין. יפה מיינט שיין און איכות'דיג, מעלות. אז עולם הבא, עולם הזה אין שו תשובה מעשים טובים איז מער מעלות ווי גאנץ עולם הבא. די אלטע רבי טייטשט נישט יפה ווי ווי רש"י ווי די מפרשים טייטשן יפה נוצליך. די אלטע רבי טייטשט יפה שיין, כפשוטו. אז ס'איז שענער גאנץ אין אין תשובה טון און אין מעשה אין עולם הזה איז שענער און בעסער פון גאנץ עולם הבא. און אלטער רבי זאגט ווידער ווי ווי ווי שייך איז וצריך להבין ווייל די תכלית תשובה מעשים טובים הוא שמהם נעשו לבושין לנשמה שתוכל ליהנות מזיו השכינה בעולם הבא שטייט אז די גאנצער תכלית וואס א מענטש טוט מעשים טובים וואס איז די מטרה פון טון מצוות איז בכדי אז א נשמה זאל האבען לבושים בשעת זי וועט קומען אין עולם הבא בשעת די נשמה קומט אין עולם הבא יעמאלט האט זי הנאה איז זי נהנה מזיו השכינה בכדי די נשמה זאל קענען הנאה האבען פון זיו השכינה דארף זי האבען לבושים. דער אלטער רבי איז מסביר אין דעם גאנצן המשך המאמר וואס דארף די נשמה אנקומען צו לבושים און פארוואס איז מצוות די לבושים פון די נשמה, אבער על כל פנים איז שטייט אז דער גאנצער תכלית פון מעשים טובים איז נאר א לבוש בכדי די נשמה זאל הנאה האבן פון עולם הבא, ווי קען עס זיין אז דער לבוש איז גרעסער פון די הנאה אליין? אז די גאנצע מצוה איז נאר א לבוש צו עולם הבא, ווי קען עס זיין אז דער לבוש זאל זיין יפה פון די גאנצע חיי עולם הבא, אז די גאנצע מטרה זיינע איז זיין א לבוש צו דעם ענין?

בכדי אז זי זאל קענען הנאה שתוכל ליהנות, בכדי זי זאל קענען הנאה האבן פון זיו השכינה, כמאמר הזוהר על פסוק ואברהם זקן בא בימים, איז וואס טייטשט דער זוהר וואס איז די פשט בא בימים, באינון, וואס איז בא בימים מיינט, מיינט עה אין פשטות מיינט אז אברהם איז געקומען איז געקומען ער איז שוין געווען אנגעפילט מיט טעג, איז אין זוהר שטייט באינון יומין עילאין, דאס רעדט זיך נישט פשטות'דיגע טעג דא רעדט זיך יומין עילאין, ווי דער אלטער רבי, ווי די זוהר טייטשט דארטן יומין עילאין מיינט מצוות. וואס איז די פשט יומין? ווי טייטשט ער דארטן יומין? יומין טייטשט ער לבושין. די אלטער רבי ברענגט דעם המשך, דער המשך פון זהר. אין זהר שטייט דארטן ווי ליה לההוא גברא אך און וויי איז צו יענעם מענטשן דגרע יומין לעילא וואס פארפעלט פון די יומין עילאין, פון די הויכע טעג, פארוואס, וואס איז די פראבלעם אז עס פעלט אים פון די הויכע טעג, דכד בעיין לאלבשא ליה באינון יומין, בשעת מען וועט אים וועלן אין עולם הבא אנטון מיט די יומין, מיט די לבושים, איז יומא דפגם חסרא ליה, חסרא ליה מההוא לבוש, א יום וואס א מענטש האט פארפעלט טון א מצוה, וועט אים פעלן א לבוש, איז דא דער טייטש יומין לבושים, איך ווייס נישט צו עס איז פארבונדען מיטן מושג פון יום בפשטות, אזוי ווי א טאג א מענטש, א מענטש, א מענטש איז, דער טאג איז מלבוש דעם מענטש, איך ווייס נישט צו עס איז פארבונדען מיט דעם טייטש פון ווארט בפשטות, אבער אין זוהר שטייט אז יומין איז דאס לבושים. און דאס גייט אויף לבושי המצוות, ס'איז דא יומין עילאין, דאס איז די לבושי המצוות, בשעת א מענטש קומט אין עולם הבא, בכדי ער זאל קענען הנאה האבן פון עולם הבא דארף ער האבן די לבושים, און בשעת עס פעלט אים איין טאג, בשעת עס פעלט אים איין לבוש, וועט ער נישט קענען, וועט ער נישט קענען הנאה האבן פון עולם הבא. אז וויי לההוא גברא דגרע יומין לעילא. און אויף דעם טייטשט דער זהר, וואס איז פשט אברהם זקן בא בימים, וואס איז פשט אברהם איז געווען בא בימים, אז ביי אברהם איז נישט געפעלט קיין איין טאג, ער האט נישט, ביי אים איז נישט געפעלט קיין איין לבוש, אלע לבושים האט ער געהאט בשלימות. איז ברענגט אלטער רבי א ראיה פון דאנענט אז די גאנצע מטרה פון מצוות איז, וואס זאגט דער זהר, וואס איז וויי לההוא גברא, וואס איז די פראבלעם אז א מענטש פארפעלט טון א מצוה, אך און וויי איז פאר דעם מענטשן ווייל ער וועט נישט האבן דעם לבוש לעולם הבא. דער זהר זאגט נישט אז וויי לההוא גברא מצד דעם עצם ענין וואס ער האט פארפעלט טון א מצוה. מצד דעם וואס ער האט פארפעלט טון א מצוה וויי ליה אז ער וועט נישט קענען הנאה האבן פון דעם מזיו השכינה אין עולם הבא, זעט מען אז דער גאנצער מטרה תכלית פון תורה ומצוות איז בכדי אז א מענטש זאל האבן לבושים צו הנאה האבן פון עולם הבא, און אויב ער פעלט אים איז אך און וויי, פארוואס אך און וויי? ווייל ער וועט נישט קענען הנאה האבן פון גן עדן. אבער דעם עצם זאך וואס איז די פראבלעם אז ס'פעלט א מצוה? מצד דעם וואס ער וועט נישט קענען האבן די לבוש. איז ווי קען מען זאגען אז דער וואס דער לבוש קומט צו משרת זיין אין ערוך פון די לבוש אליין איז פארקערט אז די לבוש אין ערוך צו וואס דער לבוש איז געקומען משרת זיין איז פריער דער אלטער רבי מסביר פארוואס דארף די נשמה אנקומען צו לבושים בכדי צו הנאה האבן פון עולם הבא איז בכדי צו דאס מבאר זיין איז ער מבאר וואס איז דער ענין פון פון פון זיו השכינה אין עולם הבא אין גן עדן. איז והענין. דהנה ענין זיו השכינה בעולם הבא אינו כמו התפשטות חיות אלוקות בתוך העולמות, דאס וואס מען זאגט אז די נשמה למעלה בשעת ס'וועט קומען אין גן עדן וועט זי נהנה זיין מזיו השכינה, אויב בפשטות וואלט מען געטייטשט שכינה מיינט די ענין פון התפשטות חיות אלוקות בתוך העולמות, וואס בשעת מען זאגט שכינה בפשטות מיינט עס אז ס'איז דא א מדריגה פון אלוקות וואס איז מתלבש און מחיה את העולם. איז אין עולם הזה איז דער חיות אלוקות וואס איז מלובש אין וועלט איז דער חיות בהתעלמות, מען קען נישט זען, מען איז נישט מרגיש דעם חיות, אין עולם הבא וועט יעמאלט מען וועט קענען נהנה זיין פון דעם חיות וואס איז מלובש אין וועלט, מען וועט קענען הנאה האבן פון דעם חיות. זאגט דער אלטער רבי ניין, ענין זיו השכינה אין עולם הבא איז דאס נישט די התפשטות פון חיות אלוקות וואס איז מאיר אין דעם עולמות אליין. דער אלטער רבי מסביר פריער וואס איז דער חיות אלוקות וואס איז מלובש בתוך העולמות און ווי גן עדן איז אנדערש, זאגט בנוגע צו דעם חיות אלוקות וואס איז מלובש בתוך העולמות שטייט כמו שכתוב ואתה מחיה את כולם שהחיות האלוקות המתלבש בתוך כל עלמין אינו מושג ונראה, דער חיות אלוקות וואס קומט און איז מתלבש אין עולם איז דער ואתה מחיה את כולם איז דער חיות נישט מושג און נישט נראה, דער אלטער רבי וועט איצטער מבאר זיין כמשל התפשטות החיות של הנשמה בתוך הגוף. בהתחלקות האיברים, ובוודאי בחיות רוחני לא שייך כלל שיהיה בה גם כן התחלקות החיות לחלקים, כי אין ברוחניות שום תמונה וציור. און אויב בשעת דער פסוק זאגט ואתה מחיה את כולם אז דער אופן ווי די התלבשות החיות איז אין וועלט איז בדרך ווי די נשמה איז מתלבש און איז מחיה דעם גוף, אזוי ווי די התפשטות החיות של הנשמה אין דעם גוף, איז דאס ווי מצד אחד זאגט דער אלטער רבי אז די התפשטות החיות קומט אין גוף אן אופן פון התחלקות, ווי התחלקות איברים, יעדער איבר קריגט אן אנדער חיות, דער אויגן קריגן זייער ספעציעלער חיות, און יעדער איבר קריגט זיין, דער חיות קומט בהתחלקות, דער חיות קומט יעדער איבר לפי דער ציור פון דער איבר, דער עין קריגט א כח הראייה פון דעם נפש, און דער פוס קריגט די כח ההילוך, און די ידיים קריגן א כח התנועה, יעדער איבר קריגט א חיות לפי ערך דעם איבר. און זאגט ובוודאי בחיות רוחני לא שייך כלל שיהיה בה גם כן התחלקות החיות לחלקים. אין דעם חיות אליין דאך נישט שייכות די התחלקות וואס מיר האבן אין די איברים, כי אין ברוחניות שום תמונה וציור. לאמיר פריער זען די פאר שורות, ווייל אין רוחניות קען דאך נישט זיין קיין תמונה וציור, א מענטש איז אין פשטות, מיר, דער נפש קומט און איז מתלבש אין דעם גוף, א מענטש למשל האט אין דעם אויג איז זיך מתלבש כח הראייה, איז זיך מתלבש א חיות נפשי אין א ציור פון זען, אין דעם ציור פון זען, איז איז מיר נעמען דאס איז דא פשוט א ענין פון זען, מיר נעמען דאס אלס א ציור מוגדר ס'דא א ענין פון זען, און דער נפש קומט אן אין דעם ציור, דער אלטער רבי זאגט אז באמיתיות איז דער ציור ווי מיר זענען זיך מתאר וואס הייסט זען, דעם כח פון זען, דער נפש איז דאך מופשט פון אזא מין סארט ציור. מיר נעמען די מושג פון זעהן ווי לאמיר דאס נעמען אין פשוטער כוחות וועט עס זיין גרינגער ווי מיר זעהן א מענטש האט א כח התנועה א מענטש האט א כח צו ענערדזשי צו שטופן עפעס א מענטש האט כח צו שטופן עפעס אדער אדער האט כח איז ווי ווי פילען מיר דעם כח דער כח קומט מצד דעם נפש דאס איז נישט ווייל דער דער פלייש פון דער האנט מצד עצמו די ביינער צו די מאסעלס האבען אין זיך נישט דעם כח מצד עצמו ווייל אויב אז די נפש גייט אוועק פון גוף איז די גוף בלייבט אן אן די אלע די אלע וואס א מענטש האט די אלע איברים די גשמיות דאס איז נאר א כלי וואו דער כח איז זיך מתלבש אבער דער כח צו שטופן און צו דער כח צו אויפהייבען עפעס דאס איז אלץ א כח נפשי א כח פון די נפש אבער ווי פילען מיר דעם כח ווי ווי ווי נעמען מיר דעם כח מיר נעמען דאס אויכעט אן אלץ א פיזישע א פיזישע כח נישט א מיר נעמען דאס נישט אן אלץ עפעס א נפשיות'דיגע זאך. מיר נעמען דאס אן ווי מיר פילן און מיר פארשטייען דער כח וואס מיר האבן און ווי מיר עקספיריענסן דאס, נעמען מיר דאס אלס א אלס א אלס א א געוויסע, איך קען נישט זאגן נישט קיין פיזישע זאך, מיר נעמען דאס מיט דעם ציור פון דעם זאך, מיר נעמען דאס אלס א, וואס איז דער פשט א כח פון שטופן, ס'איז דא א מעכטיגער, א מעכטיגער כח, א מעכטיגער זאך, מען קען עס מען קען עס נישט זען, מען קען עס נישט מען קען עס נישט זען דאך, אבער ס'איז א מעכטיגע פאוער, א מעכטיגע זאך. וואס מצד דעם קען ער שטופן דער כח נפשי פון שטופן, מיר נעמען דאס מיט מיט פיזישע מושגים, מיט אונזערע גדרים, ווי מיר נישט ווי מיר שפירן דאס, שפירן דאס אלס אלס א אלס א זאך אין א ציור, וואס דער ציור אין דעם כח אליין, אין דעם כח התנועה אליין ווי ס'איז מצד דעם נפש, דער אמיתית כח התנועה האט דאך קיין שייכות צו די ציורים. ס'איז דער כח אליין וואס געפינט זיך אינעם יד און שטופט, ווי דער יד פילט עס, ווי מיר פילן דאס אין גוף, און ווי דער כח אליין איז, איז דאס צוויי באזונדערע זאכן. מיר נעמען דאס אלס א זאך, אלס א מעכטיגע פאוער, אלס א מעכטיגע כח, און א פיזישע געפיל, א פיזישע מעכטיגע זאך, און אין דער נפש איז דאס א כח רוחני, וואס דער כח רוחני מעסט זיך נישט מיט די מושגים פון א מעכטיגע זאך, צו א זייער א שטארקע זאך, ווי מיר נעמען דאס. און ווי מיר נעמען דעם כח, דער אלטער רבי זאגט בנוגע צו די התחלקות, זאגט, מיר נעמען למשל, ווי דער אלטער רבי רעדט בנוגע צו די התחלקות, נאר גענומען א דוגמא פון דעם, וואס הייסט מיר זעען, דער נפש ווערט נתחלק אין פארשידענע איברים, דער אין דער אויגן איז דא דער כח הראייה, אין דער הארץ איז דא דער איז דא מידות, אין דער האנט איז דא א צווייטער כח הנפש, איז ביי אונז ווי מיר נעמען די כוחות איז יעדער כח א פרשה בפני עצמה, זען איז איין ענין, און ס'איז א ענין וואס איז וואס האט נישט קיין שייכות מיט דעם ענין פון פון כח התנועה, א ענין פון אויפהייבן, ס'איז א באזונדערע כח, דאס געפינט זיך אין די אויגן, די אויגן זען, און דער כח התנועה געפינט זיך אין דער האנט, און גיין, דער כח צו גיין, איז אן אנדער כח אינגאנצן. ביי דער נפש איז דאס נישט באזונדערע כוחות וואס געפינען זיך אין באזונדערע פלעצער, דער זעלבער נפש, דער זעלבער מהות, קען זען, און קען הערן, און קען גיין, און קען רעדן, און קען טאנצן. ס'איז נישט צוויי באזונדערע כוחות ווי מיר נעמען דאס, מיר נעמען דאס אלס א כח, א ענערדזשי פאר זען, און דער ענערדזשי פאר זען האט איז אינגאנצן אן אנדערע סארט זאך ווי דער כח צו רעדן, כח צו רעדן איז איין סארט כח, און דער כח צו זען איז אן אנדערע זאך, און ס'איז אנדערע אנדערע תחומים מיט אן אנדער ציור, אן אנדער גדר, אן אנדער אן אנדער אן אנדער פארם, ס'איז אן אנדער סארט כח. אין דער נפש, און בשעת מען קוקט מצד מהות הנפש, איז אלע כוחות האבן אן אנדער תפיסה, אן אנדער סארט, אן אנדער סארט ענין. און ביי אים איז דער דער כח הראייה צוזאמען מיט דער כח השמיעה, ס'איז נישט צוויי באזונדערע זאכן. כח הראייה איז אנדערש, אבער ביידע שטאמען פון דעם זעלבן מהות, ביידע שטאמען פון דעם זעלבן נפש. איז ווי מיר נעמען דעם ענין און ווי דער ענין אליין איז, איז דאס צוויי באזונדערע זאכן. דאס זאגט דער אלטער רבי דא, וכמשל התפשטות חיות הנשמה תוך הגוף התחלקות האיברים, ובוודאי בחיות רוחני לא שייך כלל שיהיה בו גם כן התחלקות החיות לחלקים, ס'הייסט ווי מיר נעמען דאס אז דער כח הנפש צוטיילט זיך, ס'איז דא א טייל פון נפש וואס זעט, און אן אנדערע ענערגיע וואס דער ענערגיע צו רעדן איז אן אנדערע ענערגיע, און דער ענערגיע איז מחולק פון דער ענערגיע צו זען, ס'איז נישט דער זעלבער ענערגיע, ס'איז אן אנדערע ענערגיע וואס איז צו רעדן, אן אנדערע ענערגיע צו זען, אן אנדערע ענערגיע צו הערן. אן אנדערע ענערגיע צו באוועגן די הענט, ס'איז אנדערע ענערגיעס. ביי דעם נפש איז דאס איין נפש וואס זעט און הערט און באוועגט זיך און רעדט, ס'איז נישט באזונדערע כוחות בהתחלקות וחלקים. ניין, רוחניות דעם נפש, רוחניות מיינט נישט כוחות הנפש. ס'איז נישט ווי מיר, אוודאי איז דא די כח ההילוך, אבער ס'איז נישט ווי מיר ס'איז נישט אין דעם זעלבן אופן ווי מיר נעמען דאס. אוודאי איז דא א כח ההילוך, און א כח הראייה און א כח השמיעה. ביי אונז אבער איז דער כח ההילוך איין סארט ענערגיע, ענערגיע פון גיין. און זען איז אן אנדער, אן אנדערע פארם פון ענערגיע. ביי דעם נפש איז אנדערש. ער האט די אלע כוחות, אבער נישט מיט די התחלקות ווי מיר נעמען דאס. ס'איז נישט אפגעטיילט איינער פון די צווייטער ווי מיר נעמען די אפטיילונג. דער התחלקות ווי מיר נעמען דאס איז נאר מצד הגוף.

אבער נישט דער סארט התחלקות ווי מיר, דער התחלקות ווי מיר טייטשן התחלקות, אז ס'איז אזויווי כח הראייה, עס האט קיין שייכות נישט מיט כח הדיבור, ס'איז אן אנדערע ענערגיע, דאס איז נישטא אין נפש. אין א ענין רוחני איז נישטא די סארט התחלקות. ס'איז איין מהות וואס האט אין זיך דער ציור, און האט אין זיך דער ציור, אפילו, יא, די התלבשות איז נאר אז דער ציור הראייה

כי אין ברוחניות שום תמונה וציור. דער אלטער רבי רעדט נאכמער, דער אלטער רבי זאגט אין ברוחניות שום תמונה וציור. וואס מיינט אין ברוחניות שום תמונה וציור? אז עס איז נישטא קיין די תמונה וציור ווי מיר נעמען כח הראייה, אזא מין סארט תמונה וציור איז נישטא אין דעם נפש אליין. דער תמונה, און עס איז דער געפיל וואס בשעת מיר לערנען די כח הראייה, מיר נעמען דעם מושג פון זען, נעמען מיר די מושג פון זען אלס אלס א אלס א א געוויסער א געוויסער כח, א געוויסער פאקטישער זאך, מען קען זען, וואס מען קען מגדיר זיין וואס איז דאס זען? ס'איז ענערגיע צו קוקן, ס'איז ענערגיע צו צו כ'ווייס ס'איז דא אופנים ווי צו דא עפעס א תמונה וציור ווי דער כח הראייה שפיגלט זיך אפ אין דעם עין ווי מיר ווי מיר שפירן כח הראייה האט עס א געוויסער אפטייטש און א געוויסער ציור וואס דער כח הראייה איז. דער ציור איז נישטא אין דעם כח הראייה מצד עצמו. דער כח הראייה וואס שטייט אין אויג, דער כח הראייה פון הנפש, איז נישט מוגדר אין דעם ציור. דער ציור, דער ציור ווי מיר שפירן דאס, ווערט נאר מצד דעם וואס דער כח איז זיך מתלבש אין עין. אבער דער כח מצד עצמו האט נישט אזא ציור. כי אין ברוחניות שום תמונה וציור.

מען נעמט, א מענטש וויל זען נעמט ער כח, נוצט ער דעם כח הראי' צו זען, ביים נפש איז דאס נישט, ביי די נפש האט דער כח הראי' עס איז א חלק פון איר, פון איר שלימות, א חלק פון איר נפשיות, דער מהות הנפש דרוקט זיך אויס אין דעם כח הראי', און וואס דער נפש זעט אין ראי' און וואס מיר נעמען פון ראי', צוויי באזונדערע זאכן. וואס מיר נעמען פון ראי' דער טעכנישער חלק פון ראי', דער חיצוניות'דיגער חלק פון ראי', אז מען קען זען, דאס נעמען מיר פון ראי', אבער ווי דער פשיטות הנפש אדער דער ענין פון נפש דריקט זיך אויס אין ראי', דאס נעמען מיר נישט בכלל, דאס אינטערעסירט נישט דעם גוף. וואס דער גוף אינטערעסירט איז אז זי האט דעם כשרון, דעם כח צו זען, ער האט דעם כשרון צו זען. וואס דער נפש האט אין זין, וואס, פארוואס טאקע האט דער נפש די כח הראי', ווייל ס'איז דא עפעס א ענין אין נפש, א, עפעס אין מהות הנפש וואס מצד דעם האט זי א כח הראי'. און די, און, און די כח הראי' ווי עס איז מצד הנפש לייכט אין דעם ווי דאס שטאמט פון דעם נפשיות פון דעם נפש, ווי מצד דער נפש איז דא א כח הראי'. אבער ווי דער גוף נעמט עס, ארט עס אים נישט די מהות וואס דער כח הראי' איז. דער גוף נעמט נאר דעם טעכנישן זייט אז ער קען זען, ער האט א טול צו זען, דאס איז די איינציגע זאך וואס קומט אן אין גוף, דער טעכנישער זייט פון כח הראי', אבער דער נפשי וואס איז דא אין כח הראי' דאס נעמט זיך בכלל נישט אין גוף. א מענטש נעמט כח הראי' אנדערש ווי דער נפש אליין נעמט כח הראי'. איז על דרך אין חסידות שטייט אז די כח-הראי' פון נפש מצד עצמה איז אויף צו זען עניינים רוחניים, אויף צו פארבינדן זיך בדביקות מיט אלוקות. איז דער כח-הראי' וואס דער נפש האט איז צו די שלימות פון איר נפשיות, פון איר רוחניות, אויף צו האבן השגת אלוקות. מיר נעמען כח-הראי' אלס א טול, אלס א טעכנישע זאך צו זען. איז וואס דער נפש שטייט, וואס דער גוף נעמט פון נפש, איז שלא בערך, פון וואס דער נפש וואס דער כח, אפילו מען רעדט אפילו בנוגע צו די כוחות, מען רעדט נישט א מדריגה פון נפש וואס איז העכער פון דער גאנצער ציור פון כוחות, ס'איז דא א מדריגה פון נפש וואס איז בכלל פשוט פון כוחות, וואס דאס בכלל האט דער גוף קיין שייכות קיין תפיסה נישט אין דעם, אלטער רבי רעדט אפילו דער מדריגה פון נפש וואס איז יע מושג אין גוף, וואס איז יע נתפס אין גוף, וואס דער גוף ווערט יע מתפעל פון דעם, ער, מען, דער כח האט יע א ווירקונג אויפן גוף, דער עין ווערט, ווערט געווירקט פון דעם כח הראי', ער קען זען דורך די כח הראי'. און מען קען שמעקן דורך חוש הריח, אבער ווי דער גוף שפירט דעם כח און ווי דער נפש און ווי דער כח איז באמיתיות, דעם מהות הכח, האט דער גוף בכלל נישט. דער גוף נעמט נאר דעם חיצוניות דעם טעכנישן זייט פון דעם ענין, דעם ציור פון דעם ענין, ער נעמט נישט דעם מהות פון דעם כח אליין. מען נעמט נישט דעם מהות הנפש וואס איז מופשט פון כוחות, ער נעמט נישט דעם מהות פון דעם ענין גופא. כח השכל, כח השכל קען מען דאס שפירן אלס א טעכנישע זאך, אלס א. אלס א אלס א טול אלס א אלס א א מענטש וויל פארשטיין איז דינט אים די קאפ ער קען פארשטיין אדער קען האבן א קשיא אזוי ער נעמט עס אין א וועג אלס א פיזישע זאך קען אזוי פארשטיין אזוי פארשטיין דער נפש נעמט כח השכל אלס אן אנדער אן אנדער דאס איז א ביטוי פון איר נפשיות דעם נקודה אז שכל איז א ביטוי און א געוויסער ציור ווי נפשיות און חיות קומט אן דאס נעמט דער גוף בכלל נישט דער גוף נעמט נאר דעם פיזישן זייט דערפון דער טעכנישן זייט דערפון. איז אן אינסטרומענט ביי דעם גוף, ביי די גוף איז די כח הראיה א אינסטרומענט, און שכל א אינסטרומענט, און די אלע זאכן, ביים נפש איז דאס נישט אינסטרומענטס, ס'איז נישט קיין כלים, ס'איז נישט עפעס אינסטרומענטס מיט וואס ער, עפעס טולס מיט וואס ער ארבעט, דאס אין דעם דריקט זיך אויס איר שלימות הנפש, און דעם, און דעם ענין נעמען מיר בכלל נישט, מיר נעמען נאר דעם חיצוניות'דיגן פיזישן זייט דערפון. דאס זאגט אלטער רבי דא. איז וואס איז דער משל? דאס הייבט ער אן. כמשל התפשטות חיות הנשמה תוך הגוף בהתחלקות האיברים. זאגט הגם אז די נשמה איז טאקע מתלבש אין די התחלקות הגוף, אבער אין דעם חיות רוחני אין שייכות די התחלקות ווי דער גוף נעמט די התחלקות. זאגט כי אין ברוחניות שום תמונה וציור. אט די תמונה וציור ווי דער גוף שפירט איז דאס בכלל נישטא אין דעם חיות רוחנית. האט ער דעם תמונה וציור. דער חיות רוחני שטייט אין א ציור, אבער ער שטייט אין א ציור לפי ערך הנפש, דאס איז נישט דער ציור ווי מיר נעמען ציור, אן אנדער ציור. דער רבי רש"ב זאגט אז מיר האבן נישט קיין מושג ווי דער ציור, וואס פאר א ציור איז דא אין די כוחות. מיר דארפן גלייבן אז ס'איז דא א ציור אין די כוחות, האבן נישט קיין מושג וואס פאר א ציור איז פאראן אין די כוחות. זאגט, והנה התפעלות החיות באיברים ניכר ונראה. אבל מהות ועצמות החיות אינו נראה וניכר כלל. איז כמו כן דאס ברענגט ער א דוגמא בנוגע צו די חיות אלוקות המחיה כל העולמות בעלי גבול ותכלית. ועל דרך זה ער זאגט בנוגע צו די חיות אלוקות וואס איז מתלבש בעולם, איז די זעלבע המחיה כל העולמות בעלי גבול ותכלית, בוודאי אין בהחיות הרוחני בחינת גבול ותכלית, דרך משל. בחינת גבול ותכלית. איז אויך בנוגע צו דער חיות אלקות המחיה כל העולמות, איז דער חיות אלוקי קומט בהתלבשות אין עולמות, אבער ס'איז נישטא אין דעם, די גבול וואס איז דא אין וועלט איז נישט, איז אינגאנצן נישטא אין דעם חיות. על דרך משל חיות המחיה את עיגול כדור השמים, בוודאי לא יתכן לומר שגם החיות הרוחני בתמונת עיגול, כנ"ל. רק שהתפשטות החיות הוא לפי תמונת כלי המקבל החיות. ואף על פי שהחיות מתלבש לתוכו מכל מקום החיות עצמו אינו בגדר מקום וגבול. איז דער אלטער רבי רעדט בנוגע צו דעם חיות וואס איז מלובש אין וועלט, הגם אז ס'איז מלובש אין וועלט און דער וועלט לעבט פון דער חיות, אף על פי כן האט דער חיות נישט די תמונה וציור וואס דער גוף אליין האט, הגם אז דער חיות געפינט זיך און איז מלובש אין דעם נברא. אין דעם אין דעם מקום, הגם ער איז מתלבש אין דעם נברא, און דער מקום הגבול לעבט פון אים, איז חי פון אים, אף על פי כן איז אין דער חיות וואס איז מלובש נישטא דער ציור און דער גבול וואס איז דא אין דער מקום. דאס איז דאס וואס אלטער רבי רעדט, אז אפילו דער חיות וואס איז מלובש יא אין וועלט, איז נישטא אין דער חיות דער גבול, אין וועלכע דער וועלט, דער גבול וואס אין אין דער מיט וועלכע ער איז אין פון דער וועלט אין וועלכע ער אליין איז מלובש. א. איז איז דאס זאגט ער, דאס איז דאס איז מיט דעם איז ער מזהיר צו אנגעבן זאגן, זאגט א. וואס שטייט ואתה מחיה את כולם, שהחיות האלוקות המתלבש תוך עלמין אינו מושג ונראה. דאס הייסט אפילו, האט ער בארעדט אפילו די חיות אלוקות וואס מיר פילן יא, דער חיות אלוקות וואס א מענטש קען יא פילען אין וועלט אז די הענעווער הערסטע פילען מיר נישט בכלל ס'איז דא א חיות אבער צדיקים גדולים זענען יא מרגיש די חיות אלוקי וואס איז מלובש תוך עלמין אבער די חיות אלוקות ווי דאס נעמט זיך אין וועלט איז דאס אינגאנצען נישט דער מהות פון דער חיות אליין מיר נעמען נאר די מציאות דעם חיצוניות און דעם טעכנישען זייט פון דעם חיות אבער דער מהות פון דעם חיות אליין נעמען מיר בכלל נישט. ובזה יובן דכתיב מלא כל הארץ כבודו, ותרגומו זיו יקריה, וואס איז מלא את כל הארץ, וואס פילט אן דעם וועלט, נאר כבודו של הקדוש ברוך הוא, מלא כל הארץ כבודו, וואס איז דער טייטש כבודו, דער תרגום טייטשט כבודו זיו יקריה, דאס הייסט נאר א זיו והתפשטות הארה בלבד, נאר א אפשיין, נאר א הארה פון עם, דערנאך איז דא כתיב. את השמים ואת הארץ אני מלא, אז דער אני אליין, נישט א הארה בעלמא איז מלובש אין וועלט, נאר אני מלא. וואס איז דער טייטש? והענין ששניהם אמת כנ"ל. דער אמת דער אלטער רבי לייגט צו א ווארט דא, פריער האט ער געזאגט אז דער חיות וואס איז מלובש אין וועלט, איז ווי דער וועלט נעמט דאס, און ווי דער חיות אליין איז, איז דאס צוויי באזונדערע זאכן. דער וועלט נעמט דאס מיט א געוויסער ציור, נאר דעם טעכנישן זייט פון דעם ענין, דער ציור חיצוני פון דעם ענין, אויב אבער דער מהות פון דעם חיות אליין וואס איז מלובש נעמט דער וועלט אינגאנצן נישט איצטער זאגט דער אלטער רבי פארוואס טאקע איז דער אלטער רבי זאגט לייגט צו נאך א ווארט אז אז דער אז אז אז ס'איז דא מלא כל הארץ כבודו דאס איז זיו יקריה און דערנאך איז דא השמים ואת הארץ אני מלא אז ס'איז דא צוויי סוגי חיות צוויי סוגי חיות וואס איז מתלבש תוך עלמין ס'איז דא דער הארה וואס איז מתלבש אין וועלט און דערנאך איז דא אני דאס איז סובב כל עלמין וואס איז דאס איז די עצמיות פון אלוקות אני מלא. אבער פריער האט ער גערעדט אז אין דעם חיות אלקי וואס איז מלובש אין וועלט אין ממלא כל עלמין אין דעם גופא נעמען מיר נאר דעם חיצוניות פון דעם ענין. איצטער לייגט ער צו אז ס'איז דא אמנם נאך א מדריגה וואס איז העכער פון דעם ענין פון התלבשות, דער אני מלא וואס איז העכער פון דעם אלקות וואס איז מתלבש. וואס איז די שייכות מיט דעם וואס ער האט גערעדט פריער, די די די די די תוספת? איר פארשטייט וואס איך מיין מיט דעם דעם וואס דער אלטער רבי לייגט צו? פריער האט דער אלטער רבי גערעדט אלץ אין דער אור וואס איז אין דער חיות וואס איז מלובש אין וועלט, האט דער אלטער רבי געזאגט אז ס'איז דא ווי די נבראים נעמען דאס, און ס'איז דא דער חיות אליין, דער חיות המלובש, אז מיר נעמען דאס אין א תמונה וציור, אין דעם חיות המלובש איז נישטא די תמונה וציור. איצטער זאגט דער אלטער רבי אז בזה יובן ווען שטייט מלא כל הארץ כבודו, כבודו איז זיו יקריה, און דערנאך שטייט את השמים ואת הארץ אני מלא, וואס דער אני איז אן איז אלעמאל טייטש אני איז דאך העכער פון דער מדריגה פון סובב כל עלמין, דער אני מדריג דער אני איז דער עצמיות פון דער אלוקות, סובב כל עלמין, איז וואס האט עס מיט דעם וואס ער האט גערעדט פריער. פריער האט ער גערעדט די צוויי עניינים אין ממלא גופא, איז דער אמת אז די דער ענין דאס וואס דער חיות אלקי וואס איז מלובש אין וועלט, דאס וואס מיר קענען נעמען נאר א חיצוניות דערפון, ס'איז דער חיות, וואס זאגט אלטער רבי פריער, דער חיות אלקי איז מלובש אין וועלט און באווירקט דעם וועלט, די וועלט ווערט באווירקט, באווירקט פון דעם, זיי לעבן פון דעם, און אף על פי כן איז דער חיות, דער חיות, דער מהות החיות איז נישט נרגש אין וועלט. וועלט נעמט נאר דעם טעכנישע זייט פון דעם ענין, נישט דער מהות פון דעם ענין. דאס אליין וואס דער חיות קען זיין אין אזא מין סארט אופן אז דער וועלט זאל נעמען א חלק חיצוני פון אים, איז ווייל דער גאנצער חיות איז נאר א הארה בלבד. דער גאנצער סיסטעם וואס אלטר רבי זאגט פריער אז ס'קען זיין א חיות המלובש בעולם, און אף על פי כן, און וואס הייסט מלובש? דער חיות אליין געפינט זיך אין דער וועלט, און אף על פי כן נעמט נישט נעמט נישט דער וועלט דער מהות הענין, איז ווייל דער גאנצער חיות אלקי וואס איז מתלבש איז א הארה, הארה בלבד. אויב ס'וואלט געווען אין דער מדריגה פון אני, וואלט נישט געקענט זיין דעם צווייטן ענין אז מ'זאל נעמען נאר דער חיצוניות דערפון. דאס וואס מ'קען נעמען דער חיצון נאר דער חיצוניות פון דער חיות, איז ווייל דער חיות המלובש איז נאר א דרגה מצומצמת, נאר א מדריגה פון כבודו. וויבאלד ס'איז לכתחילה נאר א מדריגה חיצוניות, דערפאר קענען מיר נעמען נאר דער חיצוניות פון דעם ענין. ווייל, ווייל אויב, אויב ס'וואלט געווען א כח הנפש, וואלט דער, אויב דער כח השכל, זיין גאנצע ענין וואלט געווען נפשיות. זיין גאנצע ענין וואלט געווען אז ס'איז, אז ס'איז א, אז ס'גיט צו שלימות אין דעם מהות הנפש. און וואלט ער, וואלט מען נישט געקענט נעמען א טעכנישע זייט. דאס וואס מ'קען נעמען א חלק חיצוני, איך האב די אינסטרומענט, איך האב די אינסטרומענט פון שכל. וואס איז נוגע אז איך נעם נישט דער מהות און נפשיות פון שכל, איך האב דאך די אינסטרומענט. דאס איז נאר אויב דער כח לכתחילה איז א כח, א כח השכל, אז דער כח מצד עצמו איז שוין נישט דער נפש ווי ער איז בעצמותו, דאס איז ווי דער נפש האט א כח להשפיע כלפי חוץ, איז קען מען נעמען נאר דעם ענין ווי דער נפש איז ווייזט זיך אויס כלפי חוץ, דאס הייסט, אין דעם ענין אליין וואס דער נפש איז זיך מתלבש און איז משפיע כלפי חוץ, קען מען נעמען דעם מהות. אבער מצד דעם וואס איז דא דער ענין פון השפעה כלפי חוץ איז ווייל ס'פאראן א נפש און מ'קען נעמען נאר דעם פעולה אל החוץ, דעם טעכנישע זייט דערפון. אזוי ווי אימיצער נעמט נעמט א האק און קלאפט אויף עפעס און דער זאך צוברעכט זיך. איז לגבי די זאך וואס האט זיך דא געטראפן לגבי די זאך, די זאך האט געפילט דעם מעכטיגן פאוער האט זיך צובראכן. דאס וואס דער מעכטיגער פאוער שטאמט פון דעם מענטש און דער מענטש, לאמיר זאגן דער מענטש האט, דאס וואס ער האט געקלאפט איז ווייל ער האט געוואלט, ער האט געוואלט, ער האט געוואלט ארויסווייזן זיין כח, ער האט געוואלט ארויסווייזן ווי שטארק ער איז. דער נפעל דארף נישט וויסן דער יסוד מצד וואס יענער האט ארויסגעבראכט זיין כח, אבער ער פילט זיין כח סיי ווי סיי. פארוואס אבער קען ער פילן נאר די טעכנישע זייט דערפון? ווייל דער מענטש האט האט דאך געזוכט ארויסווייזן זיין כח, וויבאלד דער מענטש האט געזוכט ארויסווייזן זיין כח, קען ער נאר נעמען דעם חיצוניות דערפון. אויב דער גאנצער פעולה, דער גאנצער כח וואלט געווען א ענין פון מהות הנפש, וואלט מען נישט געקענט נעמען נאר דעם חיצוניות'דיגן זייט, וואלט מען נישט געקענט נעמען נאר דעם א ענין חיצוני פון דעם ענין. דאס וואס מען קען, דאס וואס דער גוף קען נעמען דעם נפש נאר אויף וויפיל דער נפש ווירקט אויפן גוף, איז ווייל דאס רעדט זיך וועגן א חלק חיצוני פון דעם נפש וואס עניינו איז להשפיע לחוץ ווייל דער נפש ווייזט זיך ארויס, ווייל דער דער חלק פון נפש דאס איז דער מהות הנפש עצמו איז אויב מען האט נישט דעם מהות קען מען נישט האבן דעם ענין. דאס וואס מען קען האבן נאר דעם דעם חיצוניות פון דעם ענין אן דער מהות איז ווייל לכתחילה איז דער כח א כח חיצוני. איז דערפאר דאס פארבינדט דער אלטער רבי די צוויי, עס איז דער ענין וואס דער חיות אלוקות המלובש תוך העולם איז, איז דער וועלט נעמט נאר די חיצוניות דערפון, איז ווייל דער גאנצער חיות איז נאר איז נאר ווי אלוקות איז משפיע צו א דבר שמבחוץ און נישט נישט דער מהות פון אלוקות אליין. און דאס פירט דער אלטער רבי צו אז אין גן עדן דארטן וועט מען האבן אן דארטן וועט מען זען די נשמות די מהות פארוואס זעען אין גן עדן די נשמות די מהות? ווייל דארטן לייכט דער מיניה פון אלוקות, נישט ווי אלוקות שטייט אין א תנועה פון השפעה כלפי חוץ, נאר ווי אלוקות שטייט אין זיך. די צוויי נקודות זענען פארבונדן. ס'איז ממלא, אבער דארט אוודאי איז גן עדן ממלא.

בזה יובן. אה, מ'האט שוין געלערנט. וכתיב, וכתיב את השמים ואת הארץ, אה, דאס האב איך שוין געלערנט. ושניהם אמת כנל. וזה שאמר רזל, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. אה, דאס זאגן רזל, אז במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו, דער אלטער רבי זאגט אן אינטערעסאנטע טייטש אויף דעם, אויף דעם מאמר רזל. זאגט ער, דהיינו, לא כמו שהעולם סוברים, שגדולת הבורא נקרא מה שיתברך מחיה כל העולמות, די מענטשן מיינען אז וואס וואס מיינט דער וועלט, אז וואס איז דער גדלות פון אלוקות, דאס וואס מיר זעען, וואס וואס אין יעדער נברא, דער די דער חיות אלוקות וואס וועלט ברענגט ארויס, אין דעם גיט זיך ארויס די גדלות פון אלוקות, מען זאגט מה גדלו מעשיך ה', בשעת מען זאגט אין פשטות מה גדלו מעשיך ה'. ס'איז אין די אין דער בריאה אין דער וועלט אין דעם גיט זיך ארויס דעם גדלות פון אייבערשטן, אז מען קוקט אויף דער וועלט און די חיות אלקי וואס איז אין וועלט אין דעם גיט זיך ארויס דעם אייבערשטנ'ס גדלות. זאגט דער אלטער רבי לא כמו שהעולם סוברים אין וואס באשטייט דעם אייבערשטנ'ס גרויסקייט אין דעם וואס מיר קענען זען אין וועלט און אין דעם חיות וואס מיר זען אין וועלט אין דעם גיט זיך ארויס זיין גרויסקייט זאגט ער ניין וואס איז גדולתו שאדרבה די גדלות וואס דער אייבערשטער איז מחיה כל עולמות אט דאס איז ירידה אצלו יתברך. ס'איז בכדי אז דער אייבערשטער זאל מחיה זיין כל העולמות, איז דאס דארף דארף ער אוועקגיין פון זיין עצמיות, דארף ער אוועקגיין פון זיין מהות, דארף ער גיין און יורד זיין אל העולמות, ס'איז ירידה אצלו יתברך, שמשפיל עצמו, ומתלבש תוך כל עלמין, להחיותם ולקיימם. ומה שכתוב ואתה מחיה את כולם זאגט מען דאך לכאורה אלץ שבח, ווי קען דער אלטער רבי זאגן אז דאס איז א ירידה, דער אלטער רבי זאגט מען נעמט דעם גאנצן ענין פון מעשה בראשית, די גמרא זאגט הגדולה זו מעשה בראשית,

וואס איז די גדלות און ואתה מחיה את כולם? זאגט ער די גדלות איז דאך נישט אין דעם ענין פון גדולה בבחינת גדולתו יתברך, נישט אז אין דעם גיט זיך ארויס, אז אימיצער וויל וויסן וואס איז די גרויסקייט פון אייבערשטן וועט מען זאגן קוק אויף דער גרויסער וועלט וואס דער אייבערשטער האט געמאכט, קוק אויף דער וועלט און אלע נבראים און יעדער נברא גיט ארויס א חיות אלוקי, און דא וועסטו זען דעם גדולה פון אייבערשטן, אז אימיצער וועט זאגן אז אז אז אז אין אלע מען זעט אין אלע כוחות און אלע יצורים און אלע חיות אין דעם גיט זיך ארויס זיין גרויסקייט, זאגט דער אלטער רבי ניין ווייל לגדולתו אין חקר. וואס נאר זיי מסביר די גדולה פון אייבערשטן אליין איז אן ענין פון בלי גבול, אין סוף. און וואס איז פארט דער שבח אויב אזוי, אלא השבח הוא בבחינת ענווה שלו שיכול להשפיל עצמו, פארקערט, דער שבח פון ואתה מחיה את כולם איז אז דער אייבערשטער קען זיך משפיל זיין, דאס איז דער שבח, און דאס איז טאקע דער שבח, דאס זאגט אונז דער אלטער רבי אז אז אין דעם גיבט זיך נישט ארויס דאס וואס א גדולה, אין דעם גיבט זיך יא ארויס א שבח, אין דעם וואס דער אייבערשטער איז משפיל, צו מחי' זיין די וועלט, אין דעם גיט זיך ארויס דער אייבישטער'ס די השפלה, דעם גדלות. דער אלטער רבי זאגט אז מען האט יא א ענין וואו צו אנכאפן די גדולה פון אייבישטן, נישט דער גדולה עצמה, נאר דאס דער כח הירידה וואס דער אייבישטער האט, קען מען דאס יא זען אין דעם ענין פון בריאת העולמות. דאס בנוגע צו גדלות זאגט מען לגדולתו אין חקר, אבער בנוגע צו דעם וואס דער אייבערשטער איז זיך משפיל, די השפלה פונעם אייבערשטן, דאס קען מען יא זען פון ואתה מחיה את כולם, דער אייבערשטער, דאס איז במקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו, ס'הייסט וואס ווערט נתגלה, וואס איז די גדולה פון, וואס איז דער שבח וואס מיר זעען יא, וואו איז מען מוצא גדולתו, אין וואס פאר א ענין ווערט נתגלה, וואס האבן מיר יא עפעס א גילוי פונעם אייבערשטנ'ס גרויסקייט, אין דעם כח הענווה פון אלוקות, דאס האבן מיר א הכרה.

שבח בבחינת ענווה שלו שיכול להשפיל עצמו וכו' וכו' וואס איז טאקע דאס איז אויכעט נוגע צו וואס דער אלטער רבי זאגט פריער פון די דוגמא פון נפש אז אזוי ווי בנוגע צום נפש וואס איז וואס איז די גדלות דערפון וואס זאגט מען בנוגע צום נפש אז די נפש האט פארשידענע כוחות כח הראיה און כח השמיעה און די נפש איז זיך מתלבש אין די איברים און וואס איז דער ענד, וואס איז דער דער דער אפיטעמי, לאמיר זאגן, וואס איז דער, דאס איז דער גרויסקייט פון די התלבשות, אז נישט נאר דער נפש איז זיך מצמצם צו מחיה זיין יעדער אבר לפי אופנו, נאר יעדער אבר נעמט דעם נפש אין אין א גשמיות'דיגער אופן. סוף כל סוף, ווי נעמען מיר די די כוחות וואס מיר שפירן, די כח הראיה, מיר נעמען דאס אלס אלס א אינסטרומענט. מיר נעמען דאס אלס א פיזישע זאך, און דאס איז דער גרעסטער צמצום וואס קען זיין, אז דער נפש איז זיך מצמצם ביז אז דער גוף שפירט אים לויט זיין אייגענעם אופן. און מ'זאגט איז אין נפש סוף כל סוף דאס וואס דער גוף קען נעמען שכל אלס א אינסטרומענט, און קען נעמען דעם כח הראיה אלס א אינסטרומענט, איז ווייל בעצם אפילו אין נפש איז שייכות די ציורים פון ראיה און שמיעה. איז אוודאי אין נפש איז די ציורים זענען א ביטוי א אויסדריק פון א געוויסער מהות און דער גוף נעמט עס אן א מהות און איז עס מגשם דער גוף איז דאס מגשם שטארקער אבער לפועל דער נפש איז נישט אינגאנצן מופשט מיט די ציורים מה שאין כן אז מען רעדט למעלה אז מען רעדט דער אייבערשטער בעצם איז בכלל מופשט מיט די ציורים דער אייבערשטער בכלל איז אין סוף לאו מכל אינון מידות איהו כלל דער אייבערשטער איז זיך מצמצם אין מידות און נישט נאר זיך מצמצם אין מידות און ער באשאפט א וועלט וואס איז וואס מיר האבן נישט קיין מושג אין דעם אין ערוך פון דעם אייבערשטן צו וועלט, און אף על פי כן איז ער זיך מתלבש אין וועלט עד כדי כך אז די נבראים פילען אים אין זייער אופן, אין זייער תמונה וציור, וואס קען זיין א גרעסערע שפלות פאר דעם אז א ענין וואס איז באין ערוך וואס וואס האט קיין שייכות נישט מיט דער וועלט און ער לאזט זיך אראפ עד כדי כך אז מיר קענען אים שפירען ווי מיר נעמען אים און פארוואס נעמען מיר, ווען מ'זאגט השמים מספרים כבוד קל, איי, מה גדלו מעשיך ה', איז א נברא למטה, קען נתפעל ווערן פון מה גדלו מעשיך? די מה גדלו מעשיך וואס א מענטש קוקט אויף מעשיך און ער ווערט נתפעל, אוף, ס'איז אזוי גרויס, ס'איז אזוי מעכטיג מעשיך ה', ס'איז אזוי מעכטיג דעם אייבערשטנ'ס מעשים. דער דער התפעלות, דאס איז דאך מצד דעם חיות אלוקי וואס איז מלובש אין מעשיך, דער חיות אלוקי וואס איז מלובש אין רקיע, דאס ווי נעמט עס דער נברא, ער זעט עפעס א מורא'דיגע שיינקייט, ווי שפירט דער נברא דעם שיינקייט, אלס א דבר מוגדר, א געוויסער ציור פון שיינקייט, א געוויסער הגדרה פון שיינקייט, און דער חיות אלוקי וואס איז מלובש אין דעם שמים, וואס ער איז דער גורם פון די יופי, ער אליין האט דאך נישט דעם ציור. איז די התלבשות עד כדי כך ביז א נברא קען אים נעמען אין זיין אייגענעם אופן, וואס קען זיין א גרעסערע צמצום פאר דעם? איז איז דער ירידה וענווה פון אלוקות, דאס זעט מען אין דעם ענין פון ואתה מחיה את כולם. דעם ענין וואס דער אלטער רבי זאגט פריער, דער ענין אליין, איז דאס אליין ברענגט ארויס דעם דעם דעם הפלאה פון דעם גודל הענווה און דעם גודל השפלות פון אלוקות, אז דער אייבערשטער איז זיך משפיל עד כדי כך אז א נברא אין זיינע אייגענע ציור קען נתפעל ווערן פון געטליכקייט. אין זיין אייגענעם אופן קען נתפעל ווערן פון געטליכקייט, פארוואס ווייל אלוקות איז זיך מתלבש אין אזא מין סארט אופן, און דער חיות אלוקי וואס איז מלובש אין דעם האט בכלל קיין שייכות נישט מיט דעם ציור. אזוי דאס איז א מורא'דיגע זאך. אוי איז דאס אלץ מלא כל הארץ כבודו, דאס דאס דאס איז אלץ בנוגע צו עולם הזה. אבל ענין עולם הבא שנהנין מזיו השכינה, דאס איז אן אנדערע ענין. זיו השכינה טייטשט דער אלטער רבי איז דאס נישט דער חיות אלוקי אז מען רעדט בנוגע צו דעם נפש די התלבשות, איז דארטן לייכט נישט דעם רייכקייט און דעם אור הנפש. אז מען זאגט אז די נפש איז זיך מת די חיות אלוקי וואס איז מלובש אין וועלט, דארטן לייכט נישט די מהות החיות, דארטן לייכט נישט דעם רוחניות'דיגקייט, די נפשיות פון די חיות, דער מהות החיות, דארטן לייכט נאר דעם טעכנישן זייט פון דעם חיות וואס איז מלובש אז דער אז דער אבר זאל מתפקד זיין.

פארוואס אין גן עדן זעט מען דער מהות? ווייל דער חיות אלוקי וואס איז מלובש אין וועלט איז דער מכוון פון דעם חיות אויף צו באלעבן די וועלט, אויף צו מתלבש זיין בתוך העולם. דער מכוון פון דעם חיות איז נישט נישט אז דער נקודה פון דער חיות איז א ענין אין מהות פון אלוקות. דער ענין פון דער חיות איז אז אויף צו מתלבש ווערן און באלעבן די וועלט. מה שאין כן אין גן עדן איז דער ענין השכינה דארטן אז דאס איז דער זיו, דאס איז די יופי פון געטליכקייט, דאס איז דער ענין השכינה אין גן עדן. דאס איז דער זיו פון אייבערשטן. די מנין הצאן לסדר ברענגט אויף דעם זיו השכינה ברענגט ער אז מען זאגט אז אז אז חכמת אדם תאיר פניו, אז דער מענטש איז דא א געוויסער שטראל וואס איז דא אויף דער מענטשן, חסידות ברענגט אסאך מאל דעם דוגמא פון פון חכמת אדם תאיר פניו, עס שטייט אז אז אז קרן עור פניו מצא תוספתא חדתא, רבי מאיר האט געפרעגט גענומען אז אז ער איז געווען עפעס אויפגעלעגט, ער האט געזען עפעס א שטראל אויף זיין פנים, דאס וואס א מענטש שטראלט, חכמת אדם תאיר פניו, איז דאס נישט וואס דער נפש גייט צו עפעס מתלבש זיין, ער זיך ער גייט זיך אריינטון צו מאיר זיין, דאס איז א נאטורליכע זאך, דאס איז א נאטור, ס'איז נישט דער נפש, דאס איז וואס ער לייכט, נישט וואס ער לייכט אויף צו זיך מתלבש זיין אין עפעס, דאס איז דאס איז א תוצאה פון זיין מהות, אז זיין מהות שטייט אפען איז דא א שטראל אויף אים. נישט וואס ער זוכט זיך באלעבען עפעס, באלעבען אימיצן, ער געשטעט אין זיך און ווי ער איז שיינט ער, דאס איז די ענין פון זיו, מען זאגט זיו השכינה איז ווי אלוקות שיינט, אויכעט א ענין פון א הארה, א ענין פון א התגלות, אבער א התגלות ווי ס'איז אלס המשך פון דער מהות פון אלוקות, וואס אלוקות שיינט, אלוקות איז אפען. נישט קיין תנועה פון התלבשות וואס ער גייט זיך אריינטון אין א וועלט אויף צו באלעבען א וועלט ווי דער מהות שטייט מנותק פון זיך אריינטון אין עפעס ווי ער שטייט אין זיך נאר ווי דען ער איז אפען ער שטראלט ער איז מאיר און דארטן איז אין גן עדן זעט מען דער מהות ועצמות פון דער חיות אלוקות בבחינת גילוי איז דער חילוק פון גן עדן מיט עולם הזה איז אין צוויי ענינים אין עולם הזה איז דער חיות בהעלם. און די חיות אליין איז עולם הזה נעמען מיר נאר דעם חלק החיצוני פון דעם חיות, מען נעמט דעם חיות נאר אין א תמונה וציור, אבער די מהות פון דעם חיות זעט מען אינגאנצן נישט, א מענטש האט נישט קיין ציור ווי קוקט אויס דעם כח הראייה אליין, מיר האבן דאך נישט קיין תפיסה ווי קוקט אויס דעם כח הראייה, מיר פילן מיר ווערן באווירקט פון דעם כח הראייה, אבער זאגן אז מיר ווייסן ווי דער כח הראייה אליין קוקט אויס, ווייסן מיר נישט, דאס הייסט דער מהות פון כח הראייה האבן מיר נישט, דער מהות פון כח הראייה, מיר האבן נאר וואס דער כח הראייה ווירקט אויף אונז. אבער וואס דאס איז אליין האבן נישט קיין מושג נישט פארוואס איז דאס טאקע ווייל דער כח הראייה שטייט אין א התלבשות ער שטייט אין א תנועה פון נישט ער שטייט נישט אין א תנועה פון ארויסווייזן זיך ער שטייט אין א תנועה פון באלעבן דעם גוף מה שאין כן אין גן עדן וועט מען זען דער מהות פון דער חיות פארוואס וועט מען זען דער מהות ווייל דער חיות שטייט נישט אין א תנועה פון באלעבן און זיך מתלבש זיין דער חיות שטייט אין זיך. דער חיות אליין שטייט אין א העכערן אופן, דערפאר וועט מען דארטן מרגיש זיין די מהות. אה, ועתה צריך להבין פרעגט דער אלטער רבי עכט ווי קען עס זיין טאקע? לאחר ווי דער אלטער רבי מבאר וואס איז דאס גן עדן און וואס איז דאס זיו השכינה, דארף מען פארשטיין ווי קען עס טאקע זיין? איך תוכל הנשמה שהיא בחינת נברא יש ודבר בפני עצמו, ווי קען דאס זיין טאקע אז די נשמה זאל להשיג מהות ועצמות אלוקות? ווי קען דאס זיין טאקע אז די נשמה זאל קענען משיג זיין דער מהות פון אלוקות אליין? זאג, פארוואס דען קען דער גוף נישט מרגיש זיין דעם נפש? ווייל דער גוף איז באין ערוך צום נפש, און דער נפש איז א אנדערע גדר, ס'איז א אנדערע סארטן מציאות'ן. איינע פון די זאכן וואס, וואס, וואס, רעדט וועגן דעם, אז מען זאגט, דאס וואס מיר קענען נישט מרגיש זיין, דאס וואס דער גוף קען נישט מרגיש זיין דעם נפש, ווייל ס'איז אן אנדערע סארט אופן פון געפינען זיך, אן אנדערע, אנדערע גדרים פון מציאות. אז אז מ'געפינט זיך אין א מציאות פון גוף, א גוף נעמט יעדער זאך מיט א מיט א מיט א מיט א הגדרה, מיט געפיל, מיט מיט אנטאפען, לאמיר זאגן א מענטש וואס זיין גאנצער אזוי ווי א א בעל חי האט נישט קיין שום מושג אין שכל, די זאכן וואס ער קען פילן, די חושים וואס ער האט איז איז נאר נאר זאכן וואס ער קען פילן און אנטאפען, אבער זאכן וואס מ'קען נישט נעמען מיט אנטאפען, מיט די זאכן האט ער קיין שייכות נישט. איז על דרך זה, ער האט נישט די חושים אויף דעם, על דרך זה א נברא זאל נעמען אלוקות, זאל מרגיש, זאל זען מהות פון אלוקות איז דאס באין ערוך לגמרי, ווי האט א נברא די כלים צו זען מהות פון אלוקות? דער נברא איז איז איז איז דער נברא איז באין ערוך צו אלוקות, דער נברא איז איז איז א מציאות איז א געמאכטער מציאות, אלוקות איז א אז אז איז אן איז אן אמת'ער מציאות, ס'איז אן אנדערע גדרים וואס איז פאראן וואס איז פאראן אין אלוקות און וואס איז פאראן ביי א נברא איז אינגאנצן אנדערש. וואס איז פארהאן ביי א נברא איז איז א איז א איז וואס וואס ער קען וואס ער קען פילן מיט זיינע חושים, וואס איז אן וואס איז פארהאן אין אלוקות איז אן אנדערע איז אן אנדערע ענין, אן אנדערע ענין פון בלי גבול, ענין פון אין סוף, אנדערע גדרים, און ווי קען עס זיין אז א נברא זאל ווי קען ווארט זיך איך תוכל הנשמה שהיא בחינת נברא יש ודבר בפני עצמו להשיג מהות ועצמות אלוקות, ווי קען דאס זיין?

נשמה איז א באשאפענע זאך, א באשאפענע נברא, איז דערפאר איז א נברא קען נישט האבן קיין השגה אין אלוקות. זאגט מען אף שהנשמה היא חלק אלקי ממעל, ווי זאגט מען נשמה? די נשמה איז דאך נישט קיין נברא, נשמה איז דאך א חלק פונעם אייבערשטן, חלק אלקי ממעל, זאגט דער אלטער רבי אז ס'איז נישט, אז א, הגם די נשמה איז חלק אלקי ממעל, אבער ס'איז ניט.

וואס ווערט נמשך פונעם מח, און פון דעם, פון דער טיפה ווערט נשתלשל, ווערט נתפתח דעם גאנצן וולד. איז לא יתכן לומר שגם בעודנה במח היתה טיפה זרע גשמית, ווי דער דער שורש הטיפה הייבט זיך דאך אן אין מח האב, און מען קען נישט זאגן אז דער שורש פון דער טיפה אין מח האב איז דאס פשוט א טיפה, א חלק גשמי פונעם מח האב, א חלק, א נקודה גשמית פונעם חלק האב, שאם כן היה נחסר מהמח. אויב דער טיפה וואלט זיך אנגעהויבען אלס א גשמיות'דיגע פראצענט פון דער מח, און יעמאלט וואלט עס געווען, וואלט עס וואלט עס געדארפט פעלען עפעס בגשמיות, וואלט געדארפט פעלען עפעס א האר, א נקודה פון דער מח. אך, נאר וואדען, און מען זעט דאך אז ס'פעלט נישט בגשמיות פון דער מח, נאר באמת איז התחלת המשכתו מן המח הוא כח רוחני לבד. אלא שאחר כך בהשתלשלות ירידתו דרך חוט השדרה נשתנית ונעשית טיפה גשמית. און מ'וועט פארשטיין וואס די אלטע רבי זאגט, איז שווער צו פארשטיין אבער די נקודה די אלטע רבי זאגט איז א מורא'דיגע זאך, א ענין הייבט זיך אן אלס א רוחניות'דיגער כח, געפינט נישט אזא מין סארט זאכן אין אנדערע עניינים, א רוחניות'דיגער כח, ס'הייבט זיך אן אלס א כח רוחני און דער כח הרוחני ווערט נשתלשל און ווערט א כח גשמי. ווערט א מציאות גשמית, א כח רוחני, אזוי זאגט די אלטע רבי, א כח רוחני דורך השתלשלות ווערט איז זי אליין נשתנה און ווערט א גשמיות'דיגע זאך. געפינט נישט, אלעמאל זאגט מען אז רוחניות און גשמיות באין ערוך זה מזה. ס'דאך נישט שייך אז א רוחני זאל ווערן א גשמי. אזוי זאגט די אלטע רבי אז דער טיפת הזרע איז דאס דער כח רוחני דורך השתלשלות און א גאנצער סדר פון ירידות איז זי אליין בייט זיך און זי ווערט א טיפה גשמית. איז כן על דרך, זאגן זאגן דעם נמשל, כן על דרך משל הנשמה, איז עיקר שורשה טאקע מבחינת אלוקות ממש, רק שנשתלשלה בירידות להיות בחינת נברא יש ודבר בפני עצמו. און דא זעט מען אויכעט די צוויי הפכים. אז די נשמה אויכעט הייבט זיך אן אלס א, ווי ער זאגט, אלוקות ממש, דורך השתלשלות ווערט דער אלוקות ממש נשתנה און ווערט א נברא. געטליכקייט ווערט א באשאפענע זאך. אזוי ווי דער אלטער רבי זאגט בנוגע צו דעם טיפת הזרע, א כח רוחני דורך א השתלשלות ווערט נשתנה און ווערט א גשמיות'דיגע זאך, על דרך זה בנוגע צו די נשמה, אן ענין אלוקי, ווערט דורך השתלשלות ווערט א נברא. איז ווי נאר מ'פארשטייט דעם הסבר, ווערט שוין צו צו ס'איז נישט שווער צו פארשטיין, אבער בנוגע צו די ענין וואס די אלטער רבי וויל ארויסברענגען דא איז, אז הגם אז די נשמה שורש וועט עס נישט פארענטפערן די קשיא, די אלטער רבי פרעגט ווי ווי קען די נשמה משיג זיין מהות ועצמות אלוקות, די נשמה איז דאך א נברא, וואס וועסטו ענטפערן אז די נשמה איז דאך חלק אלוקה ממעל ממש. איז אזוי ווי אימיצער וועט פרעגן בנוגע צו דער טיפה. דער טיפה דאך אז עס איז נישט קיין, עס איז געווען א כח רוחני, אבער דער כח רוחני האט זיך טראנספארמירט און געווארן א כח, א טיפה גשמית, וואס דער טיפה, דער זרע לפועל האט היינט גדרים גשמיים. אוודאי דער זרע, אויב ס'וואלט געווען נאר א גשמיות'דיגע זאך, וואלט נישט געקענט געבארן ווערן א קינד מיט כוחות רוחניים, מיט א נפש, מיט כוחות, וואס דער טאטע גיבט איבער צום קינד איז נישט נאר א גשמיות'דיגע זאך, א גוף, דער טאטע גיבט איבער צום קינד אויכעט כאראקטער גיבט דער טאטע צום קינד, די פערזענליכקייט גיבט דער טאטע איבער צום קינד. ווי גיבט דער טאטע איבער צום קינד די פערזענליכקייט זיינע? ווייל דער זרע הייבט זיך אן אלס א כח רוחני, וויבאלד דער זרע הייבט זיך אן אלס א כח רוחני, איז דערפאר איז דא אין דעם זרע דעם פערזענליכקייט פונעם טאטן. אבער דער כח רוחני שפעטער ווערט טראנספארמירט און איבערגעביטן אין א גוף גשמי, איז על דרך זה בנוגע צו אלוקות, איז דאס אלוקות איז א ענין אלוקי, דער נשמה איז טאקע א ענין אלוקי, אבער דער ענין אלוקי ווערט נשתנה צו א נברא, איז די וואספארא גדרים האט ער לפועל די נשמה, היינט האט די נשמה גדרים פון א נברא, איז ווי קען ער מרגיש זיין אלוקות? ס'איז שווער צו פארשטיין ווי, אין פשטות. דאס אבער זאגט אזוי, א מענטש ווערט געבארן, אקעי מיר נעמען אז ס'איז דא א נשמה מיט א גוף, נשמה מיט א גוף, לפועל, ס'איז צוויי באזונדערע פרשיות, לפועל, דורך דער טיפה גשמית גיט זיך איבער אויכעט עניינים נפשיים פון דער טאטע, עניינים נפשיים ווערן דאך איבערגעגעבן דורך א טיפה גשמית, ווייל דער טיפה גשמית הייבט זיך אן פון א מהות, נאר די מהות רוחנית, כ'ווייס נישט צו דאס איז א ריכטיגער. איז עס א ריכטיגער טייטש אבער אין פשטות ס'איז דער גשמיות מיט די מהות רוחנית זענען נישט צוויי באזונדערע פרשיות, דער גשמיות'דיגער ציור הגוף פון דעם קינד איז דאך מתאים צו די כאראקטער וואס וואס וואס וואס צו די פערזענליכקייט וואס ער האט. א מענטש'ס גוף איז דאך מכוון לויט דעם פערסאנאליטי, לויט דעם כאראקטער, לויט די כוחות און כשרונות וואס א מענטש האט. איז די, בעצם איז די גשמיות און די רוחניות וואס איז דא אין דער מענטשן זענען צוויי צדדים פון דעם זעלבן ענין. דער חלק הגשמי דאס איז נישט עפעס א גוף וואס מען פארט פארנאנדער צוזאמען מיט א נפש, נאר דאס איז דער נפש'ס גוף.

איז דאס וואס דער נפש וויל האבן זיין המשך, דאס איז איין זאך מיט אים, דאס איז ער וויל האבן א המשך, ווי אבער קומט אראפ לפועל ער זאל האבן א המשך, לפועל קומט דאס אראפ אין דעם אז ס'איז דא א צווייטער מענטש וואס איז פארבונדן מיט אים, א צווייטער מענטש וואס איז פארבונדן מיט זיין נפש. דער ענין נפשי ווי קומט עס ארויס לפועל אז ס'איז דא טאקע א צווייטער מענטש? דער ענין רוחני וואס דער מהות האב, דער נפש פון דער אב, וויל האבן א המשך, ווי קומט עס ארויס אין גא אין לפועל ממש אז ס'איז דא א צווייטער מענטש וואס איז פארבונדען מיט מיר, איז על דרך זה זאגט מען בנוגע צו די נשמה מיט אלוקות, דער נש אוודאי דער שרש הנשמה איז ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד, דער נשמה איז איין זאך מיט'ן אייבערשטן. אבער ווי דריקט זיך אויס דאס אז די נשמה איז איין זאך מיטן אייבערשטן? דאס דריקט זיך אויס אין דעם אז ס'ווערט א מענטש וואס איז אין א ציור פון א מענטש און אף על פי כן שטייט ער אין א דביקות און ער דינט דעם אייבערשטן. דער ענין וואס ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד וואס דער אייבערשטער וויל וויל האבן א המשך כביכול וויל זיין מקושר מיט א איד, ווי דריקט זיך עס אויס אז ס'איז דא א איד וואס איז כביכול א נברא אפגעריסן פון אים און אף על פי כן איז ער מקושר מיט אים? אזוי בנוגע צו א קינד אויכעט, דער שורש פון דעם ענין איז וואס דער טאטע וויל א המשך, דער פועל ממש אין דעם ענין איז אז ס'איז דא א צווייטער מענטש וואס איז פארבונדען מיט מיר. יא, דער נקודה איז שווער צו פארשטיין, דאס וואס דער אלטער רבי גיבט נאר א דוגמא, וואס וואס דער אלטער רבי וויל קוועטשן דא איז, אז דאס וואס דער נשמה איז אלוקות, און דאס איז נישט קיין סתירה צו דער קשיא ווי קען דער נשמה משיג זיין אלוקות, ווייל אזוי ווי מ'זעט אין דעם טיפה, הייבט זיך עס אן פון דער נפש פון דער אב, און דער נפש ווערט טראנספארמירט און ווערט א גוף.

דא הייבט אן די אלטער רבי מבאר זיין פארוואס וואס איז די פשט אז די מצוות ווערן אנגערופן לבושים, די אלטער רבי מסביר אז דורך די מצוות קען די נשמה האבן א השגה אין מהות ועצמות אלוקות, און די אלטער רבי מסביר וואס איז די פארוואס די מצוות האבן אין זיך די תכונה אז דורך זיי קען די נשמה האבן א השגה אין אלוקות, מיט דעם איז ער מסביר וואס וואס וואס די מאמר רז ל יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא, און דערנאך איז ער מסביר בכדי אז די לבושים לבושי המצוות זאלן אויפטון טאקע אז די נשמה זאל קענען האבן א השגה אין מהות ועצמות אלוקות, דארף א מענטש האבן טון די מצוות מיט אהבה ויראה, און א מענטש דארף דאווענען. איז די אלטער רבי מבאר וואס איז דאס תפילה, וואס איז דאס קרישמע, וואס איז די שמונה עשרה, וואס איז דאס קרישמע. דאס איז דער המשך פון דעם מאמר. אקעי, לעטס לערן אינסייד.